רבותי עס איז ערב שביעי של פסח, אונזער וועכנטליכע סדר פון לערנען ליל שישי פאר שבת, מען קען אביסל טראכטן אביסל ממשיך זיין וואס אונז לערנען געלערנט ערב פסח וועגן חמץ און מצה. באמת די פסוק שטייט שבעת ימים מצות יאכל איז דא חג המצות שבעת ימים נאכדעם איז ביום השביעי איז דא מקרא קודש אין די פרשת ראה שטייט מער קלאר ששת ימים תאכלו מצות וביום השביעי עצרת אז מען רופט עס עצרת די זיבעטע טאג אבער וואס מען קען זעהן פון די צוויי פלעצער באופן כללי ווער ס'פארשטייט וויאזוי ימים טובים ארבעטן אז פון די עבודה, פון די מצוה, פון די שמחה, פון עסן מצה זעקס טעג, דאס הייסט זעקס טעג אן די עצרת, זיבן טעג מען רעכנט אריין די עצרת אליינס, אדער אפשר אויב מען רעכנט פון די ערשטע טאג פון י"ד וואס מען איז מקריב די קרבן פסח. פון די אכילה פון די מצוה ווערט די זיבעטע טאג ווערט די שביעי של פסח די עצרת פון פסח, ממילא מיינט עס אז וואס מען עסט חמץ מען עסט חס ושלום מען עסט מצה. מ'עסט נישט חמץ, מען איז עוסק אין די פרשיות און די סוגיות פון חמץ און מצה וואס דאס איז דאך די אכילה ודעות ווי אזוי רופט אין אנדערע פלאץ די אכילה פנימית, אכילה פנימית הייסט דאך פון דברי תורה וואס איז דא מצה און מצה זו איז א לחם שעונים עליו דברים הרבה א סארט ברויט וואס פון דעם קומט ארויס אסאך דברי תורה אסאך דיבורים ס'איז דא שטילע ברויט ס'איז דא לחם לחם עצלות, לחם עצבים, אוכלי לחם העצבים, לחם וואס ס'איז ממעט את הדיבור, ס'איז לחם פון אבילות, ס'דא לחם פון שמחה, ס'איז די הפך פון לחם העצבים, לחם פון שמחה, חירות. און דאס איז א לחם וואס עונים עליו דברים הרבה אזוי ווי א אבל איז איינער וואס האט ווייניג ווערטער און אין מצרים איז דא גלות הדיבור ס'איז דא אזוי ווייניג צו רעדן ווייניג צו טראכטן ווען מען עסט לחם בשמחה לך אכול בשמחה לחמך איז א לחם שעונים עליו דברים הרבה אזוי ווי די טבע פון א מענטש וואס איז בשמחה איז ער האט דברים הרבה ער האט אסאך וואס צו זאגן אסאך וואס צו רעדן ער פילט זיך באקוועם ער פילט זיך פרייליך ער רעדט ער שמועסט ער איז אפן. און דאס קומט דאס קומט פון די פון די אכילת מצה פון די אכילת נישט חמץ וואס אפילו עס איז נישט דא אפשר א חיוב להלכה צו עסן מצה שבעת ימים אבער ס'איז מען עסט מצה מען עסט נישט חמץ הייסט אז מען עסט מצה און פון דעם קומען ארויס דברים הרבה און פון דעם קומט ארויס אמת'דיג די עצרת און אלע ימים טובים, אלע דריי שלש רגלים האבן א עצרת ס'איז דא ביי אונז שמיני עצרת פון סוכות, ס'איז דא עצרת פון פסח, און אזויווי אונז ווייסן אין די לשון חכמים הייסט שבועות עצרת, און קיינמאל די תורה הייסט הייסט עס קיינמאל נישט עצרת, זייער אינטערעסאנט אז פונקט די יום טוב וואס הייסט נישט עצרת אין די תורה הייסט אין דברי חכמים עצרת, און אזויווי די רמבן און אנדערע האבן מסביר געווען אז ס'מיינט אז שבועות איז עצרת של פסח, און חזל אליינס רופן עס אמאל שבועות עצרת של פסח. דאס הייסט אז ס'איז דא עצרת אין שביעי של פסח, ס'איז דא עצרת של פסח, און וואס ס'מיינט אפילו פאר די סוד וואס די רמבן איז מסביר אין דעם. עס מיינט א דבר הכי פשוט על פי על דרך הכי פשט, און די סוד איז אוודאי א הסבר אויף דעם. אזוי ווי אלע ימים טובים מען זעהן אז ס'דא די ערשטע ביום הראשון מקרא קודש ביום האחרון מקרא קודש ביום השמיני אדער ביום השביעי מקרא קודש, וואס וואס מיינט דאס וויאזוי ארבעט דאס וואס איז די וועג וואס ס'ארבעט אזא יום טוב. מקרא קודש איז דאך די טייטש וואס מ'קוקט אין די מפרשים און אויך די עצרת קען זיין טייטש די זעלבע זאך אז מ'רופט וואס טייטש אז מקרא מ'רופט וואס רופט מען ווי רופט מען וואס ס'מיינט על פי על פי פשט שטייט אין די מפרשי הפשט אז מ'קומט זיך צוזאם מ'קומט זיך צוזאם אין בית המקדש צו מ'קומט זיך צוזאם אין בית מדרש בזמן הזה ס'איז נישטא קיין בית המקדש מ'קומט זיך צוזאם מענטשן דאס איז א חלק סיי פון די שמחת יום טוב שמחת קבוצת בני אדם קומט זיך צוזאם פאר חתונה, מ'קומט זיך צוזאם פאר יום טוב, דאס איז א חלק פון א שמחה, אמאל האט מען זיך צוזאם געקומען אין עולה רגל אין בית המקדש, און די שמחה, דאס איז די מקום הקדושה, דעמאלטס איז דא אין דעם א לימוד התורה, למשל קומט זיך צוזאם אוואדע אין בית מקדש קומט מען זיך צוזאם, מען זאגט הלל, מען ברענגט קרבנות, אין בית מדרש קומט מען זיך צוזאם מען לערנט תורה, מען איז עוסק בקדושה ובתורה ובתפילה ובחבירה, דאס איז א חלק עיקרי פון די פון די שמחת יום טוב. פון די פון די גאנצע זאך וואס א יום טוב איז געקומען פאר און די וועג וויאזוי דאס ארבעט איז ס'דא אזוי פארשטייט זיך די אנהייב מען קומט די ערשטע טאג איז עס א דבר פשוט אבער די לעצטע טאג האט אויך אלעמאל אזא סארט אזא סארט זמן אזא סארט אויפי אז מען קומט זיך צאם ווען מען קומט זיך צוזאם מיינט דאך אויך אז מען איז משיג, מען איז עולה צו די השגה, צו די דעת, צו די מדריגה רוחנית וואס די יום טוב האט געדארפט ברענגען, וואס האט ס'האט געברענגט, וואס מען האט געטוהן, ס'הייסט מען האט געמאכט, מען האט געפייערט זעקס טעג, מען האט געברענגט והקרבתם אשה להשם, מען האט געמאכט די קרבנות, מען האט געמאכט די מצוה פון מצה, מען האט געמאכט די מצוה פון סוכה סוכות און אזוי ווייטער, און פון דעם טרעפט איז זיך מצטרף אזוי ווי ס'איז אזוי ווי פרוטה פרוטה מצטרפת, פון דעם איז זיך מצטרף די סיום, און מען קען זעהן אפילו אין. אין א פשוטערע פארטי זיינע איז אזא סארט טבע אזוי ווי די סוף אויב אויב מ'האט געמאכט א סטראקטשער אויב ס'איז דא איך וויל רעדן וועגן דעם ס'איז דא א וועג פון ס'זאל ווערן אזוי אמאל מאכט איינער א גרויסע א גרויסע פארטי א גרויסע מסיבה און ס'פארט אזוי ס'איז יורד יורד מטה מטה אויב איינער מאכט א פלאנט גוטע בעסער ארויס איינע פון די חכמות איז צו מאכן אז די ענד זאל אלעמאל זיך ענדיגן מיט א א גוטע נאוט, מען שטעלט באשטעלט עפעס א ספעציעלע א שיר המעלות, עפעס א, דארף קענען מען דארף וויסן וויאזוי צו ענדיגן א זאך אויכעט, א זאך וואס זייער ווייניג מענטשן ווייסן, באופן הכי כללי, אונז האמיר גערעדט אמאל אזא שמועס אין אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מען דארף וויסן וויאזוי צו ענדיגן א זאך ריכטיג, אבער די טבע איז. אז ביי די סיום קומט זיך צוזאם דאס איז אזוי ווי אזוי ווי אונז זעהן אין די חסידישע אידן אבער נישט נאר מ'מאכט אזוי ווי א נעילת החג מסיבה סוף יום טוב און וואס דאס איז א מצוה עס איז א מדרש בנעילת חג און וואס עס מיינט דאס עס מיינט נישט דאס אבער די עצם עצרת מיינט דאס די עצרת איז די גאנצע טאג איז די נעילת החג פון די פון די חג און ס'מאכט סענס מ'קומט זיך צוזאם ס'איז נישט נאר אסאך מאל קוקט מען עס אן אזוי ווי אביסל א טרויעריגע נוסח א. לעצטע טאג, ס'גייט שוין אוועק, אזוי ווי שלש סעודות, ס'גייט שוין אוועק די שבת, ס'מיינט נישט נאר אז ס'גייט שוין אוועק, ס'מיינט אז יעצט איז זיך מצטרף, יעצט איז א סיום, יעצט איז זיך מצטרף די גאנצע שלימות, די גאנצע, אלעס וואס מ'האט געארבעט אלע זיבן טעג, איז זיך יעצט מצטרף, און ס'ווערט פון דעם יעצט א, מ'קען עס רופן על דרך הקבלה א יחוד, ס'ווערט זיך פון דעם יעצט א תוספת שמחה, און יעצט דאס איז די סדר פון אלע ימים טובים, יעצט. פסח האט א אינטערעסאנטע סדר, ס'הייסט ס'איז נאר דא צוויי דריי ימים טובים, ס'איז פאני אלעמאל מען רעדט אז ס'איז אנדערש פון אלע ימים טובים, כ'ווייס נישט ווער די אלע ימים טובים איז, אבער סוכות איז לכאורה אזוי ווי די וואס מען רופט די פערעדיגמעטיק יום טוב, די יום טוב הכי מושלם, מען קען זעהן ס'איז זיבן טעג, ס'שטימט זייער גוט, ס'האט אפילו מפורט אכטע טאג. אבער די פסח איז אנדערש אין א געוויסע אין א אינטערעסאנטע זין אז אין א געוויסע וועג מען קען דאך זעהן דאס זעהן פון די מנהג און נישט נאר פון די מנהג ס'אינטערעסאנט אז אסאך דברים תלוי אין דברים מאוד פנימיים קען מען זעהן ממש אין די מציאות אין די סדר העולם פסח איז אזא סארט יום טוב וואס איז זייער גרינג צו פארשטיין די אנהייב אלע אידן מאכן א סדר מיט א גרויסע התלהבות מיט א גרויסע שמחה לפי יעדער איינער לפי דרכו און עפעס די גאנצע רעסט פון פסח, און אפילו שביעי של פסח באמת, אפילו שביעי של פסח דאס וויל איך זאגן, אפילו שביעי של פסח איז עפעס אזויווי א דאון פון דעיס. מען זעט דאך אין די סדר התפילה וואס אונז לערנען און מען זאגט נישט קיין הלל אין די זעקס טעג פון פסח נאר די ערשטע טאג, ס'איז דא אין דעם צוויי אנדערע טעמים, די גמרא זאגט אז ס'איז נישט חלוק בקרבנותיו, און אנדערע, דער בית יוסף ברענגט א טעם אז עס האט דווקא צו טון מיט שביעי של פסח, מעשי ידי טובעים בים, ס'איז א אינטערעסאנטע טעם. על כל פנים, ס'איז דא א זין ווי פסח האט זיך זייער שיין אנגעהויבן, און פון דארט אזוי ווי אמאל אזוי ווי איך זאג א, איך רוף עס א נישט געלונגענע פארטי, וואס ס'גייט פשוט מטה מטה, ס'הייבט זיך אן גוט, מ'האט געמאכט א גרויסע ספלעש, ס'איז גוט, צו ס'גייט אראפ, און צום סוף, ווער ס'בלייבט ווענדט די לעצטע, ווי מ'זאגט די לעצטע זאל אויסלעשן די לייטס, אזוי זעט אויס אמאל פסח. פון א, מען קען עס זעהן פון א חצונות'דיגע בליק, ס'קען אזוי אויסזעהן, אבער על כל פנים מצד דעם איז דא באמת אזא שורש, אזא ענין, ווער ס'ווייסט די וועג וויאזוי ארבעט די סוד איז דא אזא סארט נקודה אין דעם באמת, און רעדן ספירת העומר און די גאנצע ענין, לכבוד דעם, וועגן דעם איז אין א געוויסע זין, אין א געוויסע אמת'דיגע זין, דאס פסח ווערט נישט נשלם. די סיום, דאס הייסט די שלימות החג וואס וואס איז אלעמאל די עצרת איז קיינמאל נישט נשלם, מ'קען זאגן אפילו על פי פשט, ווייל פסח זעט אויס שטייט אין פרשת ראה ופנית בבוקר והלכת לאהליך נאך איין טאג אדער נאך צוויי טעג גייט מען אהיים, דאס הייסט די שביעי של פסח איז שוין נישט אין בית המקדש, שוין מ'דארף שוין אהיים גיין, איז די די סיום די די שלימות פון פסח געשעט נאר אין עצרת של פסח דאס הייסט אין שבועות, וועגן דעם דעמאלטס איז רופן חכמים עצרת דעמאלטס עס קען זיין אזוי ווי די צווייטע מאל וואס איז די זעלבע ענין. וואס מען וואלט געדארפט אנקומען פון די ששת ימים תאכל מצות. איך וויל טאקע מסביר זיין אונז האבן גערעדט שוין לעצטע וואך שוין ערב פסח נאך אסאך מער מעיין געווען אין די פרשיות פון חמץ און מצה מער על דרך הפשט בלי נדר נאך מאכן א שיעור נאר על דרך הפשט יעצט וויל איך רעדן מער על דרך על דרך הסוד וואס איז אויך על דרך הלכה למעשה עבודה למעשה. וואס איז דא א וויכטיגע שאלה וואס מען דארף מען דארף פארשטיין, די וויכטיגע שאלה איז וואס איז ווי קומט אריין די ענין פון מצה, פון חמץ און מצה, פון איסור חמץ און פון מצוות אכילת מצה, איז דאס סדר, אין אנדערע ווערטער אונז לערנען למשל ווער עס לערנט א סדר כוונות האריזל לפי לפי הפשט וואס ער זאגט לכאורה איז טאקע אז דאס איז גערעכט, די די אידן וואס זיי מאכן די ערשטע טאג פסח זענען גערעכט, די ערשטע טאג פסח איז די עיקר, און פון די נעקסט צווייטע טאג פסח, דאס הייסט פון ספירת העומר, הייבט מען אן צוריק פון פריש, פון פון זירא, פון כאילו אזוי ווי מ'איז צוריק אין מצרים, דער אריזל ממש האט אזא נוסח, ס'איז משמע אזוי, ער רעדט נישט פון מצרים, ער רעדט פון די פון די מלכות, פון די שכינה, אז די שכינה איז נטהר געווארן, פון די דם נידה, וואס הייסט, מתבוססת בדמיך, וואס הייסט די דם פון פסח, און. וואס דאס איז די טומאת מצרים, עס איז געווארן א טהרה און עס איז געווארן עפעס א יחוד און נייעס באיזה שהיא אופן ליל פסח בדרך נס, און גלייך נאכדעם איז ער צוריק געגאנגען און עס איז צוריק אילת ויוכל טהור דארף מען נאכאמאל ציילן די שבעה נקיים אזוי ווי דער זוהר זאגט אז ספירת העומר איז אזוי ווי וספרה לה מען דארף ציילן שבעה נקיים דאס הייסט מען איז צוריק אין מצרים און מען הייבט אן פון פריש און וואס איז די תועלת אין די גאנצע זאך דאס איז די ענין וואס אונז רעדן פסח על כל פנים לויט די וועג פון קוקן קומט אויס אז באמת באמת פסח איז די גאנצע וואך פון פ די ערשטע נאכט פסח איז טאקע טאקע א יום טוב אבער ס'איז ממש שווער פארוואס די גאנצע ערשטע וואך פון פסח זאל זיין א יום טוב און דער אר"י הקדוש האט א תירוץ אויף דעם זעהט אויס א שטיקל א דוחק תירוץ אפשר. אבער על כל פנים לויט די וועג פון טראכטן. הייסט אז ס'איז דא איין המשך פון פסח ביז שבועות איז איין איין זאך, און ס'איז דאך ממש שווער מצד די מציאות, מצד די הלכה, מצד די מצוה, אויב די מצוה פון פסח און וויאזוי מ'זאל אריין לייגן אין דעם די סוד איז אין עסן מצה און נישט חמץ איז פארוואס דא נאר די וואך טאר מען נישט עסן מצה און טאר מען נישט עסן חמץ און מ'דארף עסן מצות. מ'וואלט געדארפט לפחות ממשיך זיין נישט צו עסן חמץ ביז שבועות לויט די ענין, און מ'קען זאגן א תירוץ לויט די טעכנישע תירוץ וואס די אריז"ל זאגט אבער ס'איז נאך אלץ עפעס עפעס שווער, מ'זעט נישט אז עס זאל נמשך זיין די ענין פון עסן פון נישט עסן חמץ אין א שום וועג ביז שבועות, אפשר איז דא אידן, כ'ווייס נישט אויב ס'איז א חסידישע אדער א מנהג מענטשן וואס האבן מורא פון. חמץ אפילו נאך פסח עסט נישט קיין חמץ ביז שבועות שוין קען מען יא טרעפן אפשר אין די מנהג אזא סארט ענין אבער ס'איז שווער אין אנדערע ווערטער וואס דאס וואס דאס וואס איך וויל אנקומען דא איז מען דארף פארברייטערען אביסל די קוק אויף די ענין פון מצה אויף די ענין פון חמץ און מצה אזוי ווי אלע סודות וואס אונז רעדן אלע וועגן פון אריין גיין אין סוד און סוד קען האבן אסאך משמעות'ן.
אבער די סוד וואס אונז זוכן אלעמאל מיינט די חיות הדברים, די חיות פון וואס ליגט אמת'דיג אונטער די אלע זאכן, און די קבלה וואס זיי, די וועג וואס איך קוק אונז אין די וועג, איז די לענגוויזש, די שפראך, די טעכנישע שפראך, די סייענס, ווי אזוי מען קען רעדן פון די חיות וואס ליגט אונטער אלע זאכן אין א זייער מדיוק'דיגע וועג, אין א קאוהערענט וועג, אין א וועג וואס איז נישט זייער א שווערע זאך, די גרעסטע קושי איז ווען מען רעדט גלות הדעת, גלות הדיבור, אז מען רעדט פון חיות פנימית, מען רעדט פון זייער שווער צו טרעפן ווערטער, מען קען שרייבן פאעטרי, מען קען זיך ארויסגעבן מיט ניגונים, מען קען זיך ארויסגעבן אפילו מיט אכילה ושתיה, מיט עסן, מיט טרינקען, מאכן פארטיס, אפשר כולי האי ואולי געבט עס ארויס די חיות פנימיות וואס א מענטש פילט, וואס עס מיינט צו זיין א איד, וואס עס מיינט צו זיין א עובד השם, וואס עס מיינט צו זיין א א בר דעת, ס'איז זאכן וואס מען קען אסאך רעדן ארום דעם, מען קען זייער אסאך, ס'איז זייער שווער צו זאגן די זאכן. ווען אונז קוקן אויף קבלה אין די סעטינג, מיר זוכן אונז אלעמאל די חיות פנימית, די חיות וואס מען רופט די זוהר, די אור התורה, די לעכטיגקייט וואס איז דא אין די אלע זאכן. איינע פון די וועגן וואס אונז נוצן צו עומד זיין אויף זאכן נישט אזוי באופן נאר באופן מצומצם נישט נאר באופן פון יא מען דארף עסן מצה און נישט חמץ בסדר וויל דאך וויסן די חיות וואס איז די שורש וואס איז די אויב איך זאג קבלה א טעכנישע לענגוויטש אויף דעם מען קען זאגן וואס איז די מדריגה פון אצילות וואס איז מחיה דעיס אזוי ווי די תניא וואלט געזאגט אדער וואס איז די אורות אין עולם עליונים דאס איז אלץ די וועגן וויאזוי מען רעדט וועגן דעם. אבער וואס איז די חיות? די חיות, די חיות התורה, אונז לערנען בעיקר בדרך של דברי תורה, די חיות הדברי תורה, וואו קען מען טרעפן א חיות אין די תורה? איינע פון די וויכטיגע וועגן וואס צו זען איז, נישט צו שטיין נאר באופן מצומצם, נישט צו שטיין נאר אויף די נקודה פון חמץ און מצה, צו זוכן אלע פלעצער אין די תורה וואס עס שטייט וועגן חמץ, וואס איז די דין פון חמץ, וואס איז די דין פון מצה, און אזוי ווייטער, און ווייטער מעיין זיין אין דעם, דאס איז א גוטע וועג פון וויסן די פשט, א גוטע וועג פון וויסן די. הלכה, איז אבער לאו דווקא א גוטע וועג צו וויסן די סודות התורה, די חיות התורה. חיות התורה על פי רוב, און דאס איז א א סוד באופן כללי, קומט פון אביסל אוועקקוקן פון די צמצום פון די פלאץ. אזוי ווי אונז זעען די זוהר, נישט נאר די זוהר נאר די מדרש, וואס איז מדרש איז דאך אויכעט סודות התורה, ס'איז זיכער חיות התורה. איז אלעמאל, כמעט יעדע פרשה ברענגט ער לה, אזוי ווי שטייט מביא לה חכם במקום אחר, ער ברענגט איר א חכם א פותח שערים ממקום אחר, עפעס אנדערע פסוק וואס זעט אויס אפילו זייער ווייט אמאל, פון עפעס א פרק אין תהלים, א פרק אין משלי, א פרק אין תנך, אדער אפילו א אנדערע פרשה אין די תורה, ברענגט עס פון א מקום אחר, און ער פארברייטערט די קוק מען קען זאגן אז דו וועסט זאגן אז עס איז וויבאלד די וויבאלד די סוד איז מצד די סוד איז דא ווייניגער חילוקים און סוד איז עולם האחדות עס איז דא ווייניגער חילוקים אין א געוויסע זין מצד די סוד ווער ס'וועט קוקן למשל אין כתבי האר"י וועט זעהן זייער ענליכע ווערטער אויף סוכות און אויף פסח און אויף פורים איז ווייל ס'איז דא אן איין שורש פון די אלע זאכן ממילא איז מצד הסוד קען מען פארברייטערן אבער איך מיין אז עס איז נישט נאר דאס ס'איז דא אויך א דווקא. אבער דווקא ווען מען קוקט אביסל ברייטער, אזוי ווי אסאך מאל מען רעדט אסאך מאל אין א אנדערע וועג פון דאס רופן עס לעפט ברעין רייט ברעין אדער מען קען עס רופן חכמה בינה אויב מען וויל, ס'דא איין וועג פון פארשטיין זאכן דורך אריין קוקן אין די עצם זאך, אין די זאך אליינס זייער באופן מצומצם ארויסנעמען אלע זייטיגע זאכן וואס זענען לכאורה נישט נוגע, מען קוקט אין די זאך, ס'דא אנדערע וועג, און ס'דא אויך די אנדערע וועג פון קאנסענטרעישן, אמאל א מענטש פארשטייט נישט עפעס, מיינט ער אקעי ס'איז צופיל מבלבל מען דארף אריינקוקן מער אין די זאך, א אנדערע וועג פון פארשטיין איז דווקא גיין אויף א שפאציר אדער דווקא לערנען א אנדערע זאך אדער קוקן אין א אנדערע פלאץ און ארויסקוקן אביסל פון דעם מצב און, אסאך מאל קומט טאקע די ישועה אזוי ווי שטייט רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר איינע פון די גרויסע סודות אין די מגילה, ס'דא אלעמאל א, אסאך מאל קומט עס פון מקום אחר, אמאל טאקע דארף עס קומען פון יענע פלאץ, אבער אמאל קומט עס ממקום אחר, פון מקום רחוק, אזוי ווי אונז זאגן מארץ רחוקה קרובה להם, פון א, פון א ווייטע פלאץ קומט ארויס אסאך גרעסערע ענינים, אסאך גרעסערע, און די זאכן וואס אונז רעדן איז נישט אזוי ווייט בכלל, ס'איז גאנץ נאנט, נאר מ'איז נישט משים לב צו די קשר פון די אלע זאכן, אבער באמת ס'איז זייער מקושר. און די זאך וואס מען דארף קוקן איז מען קען זאגן די ענין לאמיר עס רופן די ענין פון מן אבער מען קען זאגן באופן מער כללי די ענין פון לחם דער זוהר רופט עס אז לחם דארף מען טראכטן פון וואו א מענטש'ס לחם קומט און לחם באופן הכי כללי און אויף א ברייטערע אופן עס מיינט אוודאי און עס מיינט בראשונה, ערשטנס מיינט עס די ברויט וואס א מענטש עסט, ברויט מיינט נישט היינט עסט מען אסאך מער זאכן חוץ פון ברויט, אמאל איז דאס געווען ממש די עיקר מאכל, ברויט מיינט אכילת בן אדם וואס וואס א מענטש עסט, אפשר איז דא פלייש און וויין אבער ברויט איז די איינע פון די עיקר דברים, איז וואס די עסט, וואס אין אנדערע ווערטער וואס איז דיך מחיה, וואס מאכט דיך לעבעדיג. און דאס האט צוטון מיט די ענין פון מן, שטייט בפירוש די מן רופט זיך לחם, שטייט אין די תהלים לחם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לשובע, שטייט הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, און אונז קוקען נישט אויף דעם, און עס איז אינטערעסאנט באמת פארוואס, און ווער ס'קוקט אזוי זעהט אויס אז מ'דארף באמת יא אזוי קוקען, ווייל. ווער ס'לערנט די פרשיות פון יציאת מצרים על הסדר, און גייען מיר, מען סטאפט, מען סטאפט נישט ווי ס'שטייט עד כאן, לאמיר זאגן די שירת הים, אבער בפשטות ווען מ'וויל רעדן פון שביעי של פסח, שביעי של פסח איז די סיום פון פון די מועד פון פסח, און ס'איז אויך די סיום ווער ס'לערנט לערנען ספר שמות, לערנען. ביז פרשת בשלח, מען גייט ארויס מצרים, און מען גייט נאך קריעת ים סוף נאך א זאך, און ס'איז די שירת הים, לכאורה דארט איז די סוף, עד כאן שמות פרק ט ו, דאס איז עד כאן פרשת יציאת מצרים, דאס יא? אזוי איז לכאורה מענטשן קוקן, אין אנדערע ווערטער נאך שביעי של פסח האט זיך געענדיגט, נאך מען האט געענדיגט מ'פאקט אוועק די פסח'דיגע געשיר, ס'איז מער נישטא קיין פסח. און אזוי ווי אונז רעדן אז אין די סדר איז דאך נישט אזוי, פארקערט, די שליסל פון כאפן פארוואס ס'ענדיגט זיך נישט, און ס'איז נישט נאר אזא פוחת והולכ'דיגע יום טוב פסח, קען דאך נישט זיין פוחת והולך, די זוהר באפרעגט בפירוש די קשיא, וויאזוי קען זיין אז שטייט דאך די דינות פון די קדושה איז מוסיף והולך, וויאזוי קען מען זאגן אז פסח ביינאכט איז א הויכע מדריגה און ס'איז מ'גייט אראפ פון דארט, ס'קען נישט זיין אזא זאך, פרעגט די קשיא די זוהר, בזה הלשון. און די וועג פון דערזען אויב מען קוקט אין דברי תורה, אונז האבן נאך ליב צו ווייזן ווי די סדר פון דברי תורה, סדר פון פרשת התורה איז נאך א וועג פון רעדן פון די אלע זאכן, זיך ממש ווען מען לערנט פרשת בשלח זעט מען, ס'שטייט, ס'סטאפט נישט דארט, ס'שטייט נישט אפילו א שום רמז, בכלל שטייט נישט אין די תורה אזעלכע רמזים, ס'שטייט נישט אפילו א שום רמז אז דא איז עפעס די ענד, די ענד פון די תורה, די ענד, די ענד פון די. די ענד פון די ענין, די ענד פון יציאת מצרים, מען קוקט ווייטער, מען גייט אוועק פון די ים סוף, מען קען קוקן בפירוש אין אין די פרשת בשלח דארט, און ס'גייט ווייטער, גלייך גלייך הייבט זיך אן מען גיין צו מרה, מען גייט צו אילימה, מען גייט צו די אלע פלעצער, ס'פארט ווייטער, די פרשה פארט געהעריג ווייטער, ס'זאגט נישט בכלל קיין רמז אז עד כאן, אין אנדערע ווערטער אויב מען אויב למשל פרשת בא איז די פרשה פון ליל פסח, פרשת בשלח איז די פרשה פון שביעי של פסח יא? עס דארף שטיין אין דא אין למשל שמות ט ו, איך קוק יא אין סוף פרק ט ו אזוי ווי איך האב געזאגט, עד כאן וואלט געדארפט שטיין, סוס ורוכבו רמה בים, עד כאן ויסע משה את ישראל מים סוף, ווען מען האט געמאכט ברוך המבדיל בין קודש לחול, אויס פסח, צוריק וואכנטאג, און שוין. און דערווייל שטייט נישט אזוי, עס שטייט מען איז געגאנגען צו מרה, שוין איז געווען א מעשה, שם שם לו חק ומשפט מ'איז געגאנגען אין אילימה. געגאנגען צו מדבר סין, קאמפלעינט, קאמפלעינט, געברענגט וואסער, געברענגט ברויט, געברענגט מן, געברענגט שליו, א גאנצע סדר פון מעשים, מען גייט ווייטער שפעטער קומט מען אן צו בחודש השלישי, פרשת יתרו איז די פרשה פון שבועות, איז דאך אלץ איין לאנגע פרשה, און טאקע צווישן פסח און שבועות איז דא די מלחמת עמלק, נאך אסאך מעשיות. א גרויסע פרשה איז די פרשה פון מן. און אונז פארגעסן ווי שטארק ס'איז מקושר מיט די פרשה פון יציאת מצרים, כ'וועל עס ווייזן אפילו על דרך הפשט. די פסוק וואס זאגט, וואס אונז געווענליך קוקן עס אן אז די פסוק וואס שטייט לכאורה, ס'איז לכאורה אמת, איינע פון די סיבות וואס שטייט די פסוק איז צו מסביר זיין די טעם אכילת מצה, שטייט ויאפו את הבצק, ווי ס'שטייט, אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם, פארשטייען אונז געווענליך אז דאס איז דא איז דאס די מקור פון אכילת מצה, מ'ברענגט עס אין די הגדה די פסוק, מ'דארף גיין שנעל מען קען נישט קען מאכן חמץ. אבער מ'דארף מדייק זיין די סוף פסוק וואס שטייט וגם צידה לא עשו להם וואס קומט אריין די צידה וואס צידה הייסט צידה לדרך מען נעמט צאם סאו יוסף האט געזאגט הכינו לכם צידה לדרך מען נעמט צאם צידה מ'זאל האבן וואס צו עסן אויפן וועג און צידה איז וואס דאס איז לכאורה א עקסטערע ענין וואס האט עס צו טון מיט די מצה וואס שטייט דא די פסוק קומט דאך דא לכאורה צו זאגן פארוואס מ'עסט מצה און נישט חמץ. נאר וואס אויב מ'איז זיך מתבונן מער ברייטער זעהט מען און אזוי זאגן די מפרשים טאקע על דרך הפשט אז די פסוק איז בעצם א הכנה א התחלה פון די פרשה פון די מדבר אנדערע ווערטער פון די פרשה פון די מן און די פסוק שטייט אז מ'איז ארויס מצרים טאקע ברכוש גדול, אבער נישט אומצוגעגרייט מבחינת עסן, מ'האט נישט מ'האט נישט געטראכט, נישט געווען קיין צייט צו טראכטן אז ס'זאל זיין עסן, אנדערע ווערטער נישט געווען קיין צידה, און מ'זעט און דאס שטארקט טאקע די פסוק וואס כ'האב פריער געדערמאנט, רופט בפירוש די מן צידה, צידה שלח להם, ס'הייסט, אז מ'איז נישט געגאנגען פון מצרים מיט צידה, אין אנדערע ווערטער, ווען דו קומסט אן צו סוף יציאת מצרים, בלייבט איבער א גרויסע שווערע קשיא, מ'האט טאקע פארענטפערט די קשיא פון פרעה און פארענטפערט, פרעה איז סוס ורוכבו רמה בים, אבער די קשיא פון וגם צידה לא עשו להם, נישט פארענטפערט, און ס'שטייט נישט בפירוש, וואס אוודאי געווען א שאלה, און אזוי ווי מיר רעדן, זכרתי לך חסד נעוריך, דאס איז די חסד פון פסח, ווען מ'איז ארויסגעגאנגען נאך משה אין די מדבר, ס'נישט דא, מדבר נישט דא צו עסן, נישט דא צו טרינקען, מיט וואס האט מען צוגעגרייט? אויף דעם צידה שלח להם, דער אייבערשטער האט, אייבערשטער האט זיי געשיקט די צידה, און דאס איז די מן און די שליו און די אנדערע באר די אלע זאכן וואס זיי האבן נישט מיטגענומען מיט פון יציאת מצרים. מען קען זעהן ווייטער אין ספר יהושע, ווען מען ענדיגט ס'ענדיגט זיך אין די מן שטייט די נעקסטע מאל שטייט צידה אין די תורה שטייט און יהושע האט געזאגט פאר די פאר די מענטשן און מען ליינט עס די ערשטע טאג פסח טאקע הכינו לכם צידה כי בעוד שלושה ימים מ'גייט אין ארץ ישראל און אזוי ווי מען זעט דארט ווען זיי אנקומען ארץ ישראל וישבות המן ממחרת ואוכלים לחם מצות וקלוי מעבור הארץ מ'האט געגעסן די מצות דארט אין ארץ ישראל שוין דאס איז געווען די ענד פון נאכאמאל יעצט דארף מען שוין יא צוגרייטן צידה דאס הייסט אין מצרים האט מען נישט צוגעגרייט צידה פון די מדבר אין ארץ ישראל אריין האט מען שוין יא געדארפט צוגרייטן צידה פארוואס ווייל ס'האט זיך געענדיגט די מן זעט מען אז די מן איז די השלמה פון די צידה לא עשו להם. לויט דעם קען מען אויסקומען בכלל, מען רעדט על דרך פשט, אז די מצה וואס אונז עסן איז ס'איז א זכר פון דעם וואס מען האט נישט גענומען צידה, אין דעם איז דא א זכר למן, און מען פרעגט אמאל א קשיא פארוואס מען מאכט א זכר לענני הכבוד סוכות, וואס מיט די מן מיט די באר, ס'קען זיין אז באמת די מצה איז געקומען אויך צו זיין א זכר צו די פרשה פון מן. כל פנים ובכל אופן וואס אונז לערנען דא איז אז יציאת מצרים איז א תהליך ס'איז א סדר און א חלק מהותי אן אינטעגרעל אינהערענט פארט פון די ענין פון יציאת מצרים איז צו ענטפערן די קשיא מה נאכל די קשיא וואס די מן פרעגט און די אידן זאגן דאס בפירוש מען קען דאך קוקן די אידן גלייך די וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר וואס שטייט נאך אין שמות טז שטייט ווען מען זאגט מי יתן מותנו ביד השם בארץ מצרים כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, דאס הייסט מען פרעגט דאס איז א פירכא אויף יציאת מצרים, וואס נעמסטו אונז ארויס פון מצרים, וואס א מין יציאת מצרים איז א מענטש פון וואס עסט מען וועט שטארבן פאר הונגער, מען האט דאך נישט געקענט בעסער שטארבן אין מצרים פאר די זעלבע געלט, און משה רבנו זאגט טאקע איך וועל ענק געבן. שטייט למען אנסנו הילך בתורתי און שטייט אויך ערב וידעתם כי הויה הוציא אתכם ממצרים אנדערע ווערטער אז וועסט באקומען די מן וועסט באקומען די שליו מיט דעם וועסטו וויסן אז עס איז טאקע פארענטפערט געווען יציאת מצרים וועט זיין יציאת מצרים א ריכטיגע זאך און נישט קיין דבר מופרך. מיר זעהן אונז אויך מען קען זיך מתבונן זיין על דרך הפשט וואס עס מיינט ווי וויכטיג איז צו געבן פרנסה מען קען נישט געבן פאר מענטשן תורה מען קען נישט געבן פאר מענטשן יציאת מצרים ס'ענטפערט נישט די שאלה מה נאכל די שאלה פון פרנסה די שאלה פון חיות אבער אויך בפנימיות הדברים איז די זעלבע זאך ארויסגיין פון מצרים די זוהר ממש זאגט אז ארויסגיין פון עסן מצה נישט חמץ איז ממש הייסט ארויסגיין פון מצרים. אויב מצרים איז מסמל ס'איז מרמז חמץ איז מרמז שליטת העבודה זרה סטרא אחרא און עסן מצה איז מסמל חירות פון דעם און אוודאי אויף דעם ווערט דאך שווער די קשיא אז מ'גייט צוריק צו דעם איז באמת זייער ענליך צו די קשיא וואס די אידן האבן געהאט ווייל די וועג וואס אונז טראכטן יעצט איז זייער ענליך צו די קשיא וואס די אידן האבן געהאט מי יתן מותנו ביד השם בארץ מצרים דאס הייסט ס'דא א געוויסע קשיא וואס בלייבט שווער ווען מ'זאגט

מען גייט ארויס פון מצרים און וואס ס'זאל נאר זיין, די יעדע איינער וואס ער קען אריין לייגן אין די באקס וואס ער זעהט אידענטיפיצירט אלס מצרים, זייער אסאך מאל, זייער אסאך מאל ווערט שווער די קשיא, טראכט מען פון א בעסערע דוגמא, זייער אסאך מאל ווערט שווער די קשיא. שוין ארויס, מ'האט שוין אויפגעהערט, מ'האט שוין געזאגט ווייסט וואס, מ'גייט אויפהערן האבן אלע תאוות, מ'גייט נישט האבן קיין תאוות, מ'גייט נישט האבן קיין תאוות אכילה, מ'גייט נישט האבן קיין תאוות הממון, מ'גייט נישט האבן קיין תאוות אנדערע תאוות, מ'גייט אפלאזן די אלע זאכן. אדער מ'קען זאגן א מער א גשמיות'דיגע משל, מ'גייט אפלאזן ווען מ'איז ליגט, מ'איז א מענטש איז משועבד, האט א באס, ער ארבעט פאר אים, ער זעט נישט די רווח פון זיין פרי עמלו, ער באקומט נאר אביסל סעלערי וואס די באס קען אים פארגינען ערגעץ דארט. ווייסטו וואס, מ'וועט ארויסגיין פון מצרים, מ'וועט מאכן אונזער אייגענע ביזנעס, מ'וועט מאכן א אייגענע קאמפאני, מ'וועט מאכן, מ'וועט זיין אינדעפענדענט, מ'וועט זיין בן חורין. און זייער אסאך מאל, און מ'דארף דאס וויסן אז. ס'איז נישט דא אמת'דיג, ס'איז ס'איז דא אמת'דיג אבער מ'דארף עס פארשטיין אין א מער מעטשור און מער עדאלט וועג וואס ס'מיינט נישט דא אמת'דיג ארויסגיין פון א פריעד פון א שלעכטע מצב. נישטא. אסאך מאל מיט א מענטש ער איז געגאנגען געווארן אינדעפענדענט אדער די זעלבע זאך איז ברוחניות. און יעצט פרעגט ער אה כ'האב נישט געכאפט אז מ'דארף טאקע מאכן זיכער אז די עלעקטריק בילס ווערן געצאלט און אז די ס'איז דא צו ברויט צו עסן און אזוי ווייטער. און זאגט ער דעמאלטס אה, ס'איז שוין, איך האב שוין געהאט א מהלך ווי אזוי צו דינען די אייבערשטער בגלות, איך ווייס איך בין א יונגעל ער זאגט אסאך זאגן אה ווען איך וועל זיין א טאטע, יעצט די טאטע רודפט מיך ער לאזט מיך נישט האבן וויפיל קענדיס איך וויל, ווען איך וועל זיין א טאטע, ברוך השם ס'זאל זיין גוט איך וועל קענען עסן וויפיל קענדיס איך וויל, חוץ פון דעם וואס אפשר ווען וועסט זיין א טאטע וועסטו פארשטיין אז מ'דארף נישט האבן אזויפיל קענדיס, אבער וועסט זיין א טאטע וועסטו פארשטיין אז ס'האט זיך נישט. עס האט נישט פארענטפערט געווארן די קשיא, מען קען אפשר האבן וויפיל קענדיס מען וויל, אבער מען דארף דאך צאלן פאר די קענדיס, דארפסט צאלן פאר דעם מיט דיין געזונט, דארפסט צאלן פאר דעם פאר דיין מיט דיין געלט, נישטא אזא זאך חירות, עס איז אין א געוויסע וועג, און אסאך מענטשן האבן די טעות אין א סך, די קשיא, איך וויל נישט רופן א טעות, ס'איז א קשיא, און אין א סך אנדערע קאנטעקסט, מען קען זען א זייער ענליכע קשיא. ווען מען איז אין גלות, ווען מען איז משועבד, האט מען לפחות די די ריווח אז מען איז נישט אחראי, מען איז נישט אחראי אויף גארנישט, יא, אז איך בין די עמפלויאי, איך קען האבן טענות פארוואס טוט נישט די באס אזוי, פארוואס געט ער מיר נישט גענוג געלט, פארוואס טוט ער נישט דאס ריכטיג, טוט ער נישט יענץ ריכטיג, איך בין די תלמיד אין ישיבה, און איך קען אפילו אמאל אויפטוהן מיט דעם, ס'קען אפילו זיין ביד השם, ס'קען אפילו געבן א מענטש א געוויסע קביעות, א געוויסע א געוויסע דרך אין עבודת השם, ס'דא אזא דרך. נאכדעם גייט ער ארויס, מיטאמאל כאפט ער אז יא, ס'איז זייער גרינג צו רעדן, אבער ער דארף דארף דאך יעצט זיין דער בעל הבית, און ער דארף דאך מחליט זיין וויפיל צו צאלן פאר יענעם, און ער דארף דאך מחליט זיין טון די אלע זאכן וואס די בעל הבית האט געטון, האט ארויפגענומען זיין עול אויף זיך, אנגענומען זיין אחריות, א עבד איז דאך א מענטש אן אחריות, א מענטש, און ער קען אפילו זיין ביד השם, מיינט איך בין געשטארבן, ווייסט דאך לאמיר אננעמען, איך בין געשטארבן, מסתמא האט זיך געקומען, מסתמא איז געווען ריכטיג, און איך וועל זיך פרובירן צו מאכן אביסל מיין שלש סעודות, מיין שבת, מיין וואס איך קען, אבער איך דארף דאך נישט זיין אחראי פאר אלעס, די רגע וואס מען גייט טאקע ארויס מעבדות לחירות, די זעלבע זאך איז מיט תאוות, וואס וועסט אויפהערן תאוות, יא, עסן וועסטו ווייטער דארפן, איז ווי אזוי וועט מען עסן נאכדעם וואס מען האט נישט קיין תאוות, ווי אזוי?

דעמאלט וועט צוריק ווערן א קשיא מה נאכל? מען וועט קענען זאגן אמאל מי יתן מותנו ביד השם ס'דאך געווען בעסער דו ווייסט דאך דו האסט פארוואס פארוואס שטעל דיך פאר ווען דו פלאנירסט האסט נישט קיין חיות איך דארף נישט עסן אבער דארפסט דאך יא עסן אין די בעסטע וועג און עס קענסט דאך פארגעסן דאך שטארבן פון הונגער און אויך ברוחניות איז אזוי אויך עס איז. וואס האסטו צו טון? יא מענטשן זאגן ער איז משועבד, ער איז אין ישיבה, ער איז אין כולל, ער איז נעבעך משועבד, ער מוז לערנען די סדר וואס די ישיבה זאגט, אנישט ווארפט מען אים ארויס פון ישיבה, וואס וועט זיין? ער וועט ארויס גיין פון ישיבה ברוך השם, יעצט קען ער לערנען, ער איז חפשי ער קען לערנען וואס ער וויל, ער קען דינען די אייבערשטען וועלכע וועג ער וויל, קיינער שטערט אים נישט, נו? שפעטער כאפט ער אז.

און די זעלבע זאך אויב איך וואלט גערעדט וועגן תאוות. די אייבערשטער האט געהאט די פראבלעם, דארפסט פארשטיין די אייבערשטער איז נישט קיין בעל תאווה, די אייבערשטער האט געמאכט בעל תאוות, אונז רופן זיי יצר הרע'ס אבער לאמיר רעדן פון די תאוות פון א סארט יצר הרע. תאוות אכילה, כ'ווייס, תאוות זנות. די אייבערשטער האט דאך געמאכט דאס, פארוואס? ווייל ער האט געמאכט א וועלט און קענסט פרעגן פארוואס אבער מאיזושהי סיבה כדי מענטשן זאלן לעבן אויף דער וועלט און נישט נאר לעבן בגשמיות אבער אויך אן דעם אויך פנימיות פנימיות'דיגע לפחות מער רוחניות'דיגע דברים וואס מ'קען פארשטיין דארף ער האבן א מענטש זאל עסן וואס וויאזוי מאכט מען א מענטש עסן וואס איז דער גרינגסטע וועג איז דער שווערע וועג איז שטעל דיך פאר נישט האבן קיין תאוות אויב ליידער איז דא א מענטש וואס האט טאקע נישט דאס איז ממש א צרה וועט שוין זיך אנשטעלן א זייגער דריי מאל א טאג עכשיו זמן לאכול. און אויב איין טאג האט ער פארגעסן איז זייער גוט, צוביסלעך וועט ער אויסגיין פאר הונגער, און עס גיבט מענטשן וואס ס'ווערט גערואינט זייער בעיסיק עפעטייט, זיי האבן טאקע נישט קיין תאוות, זענען ממש אויף צרות, און זייער זייער רחמנות'דיג. איז דער אייבערשטער אויפגעקומען מיט א פלאן ביי בריאת העולם, און געזאגט, מען וועט געבן א מענטש א תאווה, א פשוט'ע זאך, ווען ער וועט זיין הונגעריג, וועט ער באקומען א סיגנאל פון זיין גוף, איך בין הונגעריג, איך וויל עסן. און אוודאי מען קען רואינען די סיגנעל, דאס איז דאך די ווען מען רופט תאוות רע, מיינט אז מען רואינט די סיגנעל, אנשטאט צו פארשטיין, יא יעצט יעצט זאגט דיך די אייבערשטער דו דארפסט עסן, דיין גוף, די אייבערשטער זאגט דיך, ביסט הונגעריג, עס, מיינט ער אז עס איז א סיגנעל אז ער דארף זיך אנשטאפן, זיך מאכן הנאת גרונו, הנאת כריסו, מיינט נישט פון דעם, מען רעדט דאך צו דיך, מיינט נישט. ס'איז סתם א אזוי ווי מ'איז טועה די סימן פאר די סיבה, מ'מיינט אז דאס די הונגער די די תאווה וואס איז א סימן אז מ'דארף עסן אדער מ'דארף וואס מ'זאל דארפן טון, און מ'מיינט אז דאס איז א זאך בפני עצמו און ס'איז טאקע א פראבלעם, ס'איז טאקע א פראבלעם וואס דאס דאס מיינט קליפה, דאס מיינט קליפה, דאס איז א זייער פשוט'ע וועג צו פארשטיין בגשמיות פשוט,

וואס איז א תאווה? ס'איז דאך א, ס'איז דאך דא אין די וועלט פאר א ריזן, נישט נאר סתם פאר א ריזן. דאס איז די אייבערשטער'ס פלאן וויאזוי צו מאכן ישוב העולם. נישט קיין מענטש'ס פלאן. דאס איז גאט'ס פלאן, ער האט געזאגט, וויאזוי מ'מאכט מענטשן זאלן האבן קינדער, זאלן בויען שטוב, זאלן חתונה האבן, כ'גיי זיי געבן אזא תאווה. און די תאווה איז, ס'איז יצר הרע. ס'איז וואס איז גורם אלע מיני קלקולים. ווי ס'פארשטייט זיך, ווען מ'נעמט די תאווה און מ'ליינט עס נישט ריכטיג, מ'פארשטייט נישט פשט. דו מיינסט אז די פשט איז אין, און מ'קען עס דא אויף פארשידענע וועגן, ווען.

עס מאכט א מענטש אינדזשויען עסן, ווי מער קען מען עס מנתק זיין פון די מטרה זיינע וואס דאס איז אז א מענטש זאל האבן צו עסן, זאל האבן געזונטע עסן, און א מענטש איז באופן טבעי א מענטש'ס גוף זאגט אים ווען ער איז הונגעריג ווען ער איז דארשטיג, און אוודאי מען קען עס אביסל נישט אלעמאל הונדערט פראצענט אבער עס זאגט אים, עס קען אים אפילו זאגן יעצט דארפסטו עסן יעצט דארפסטו טרינקען יעצט דארפסטו פלייש, און ווען מען ווערט זייער צוגעוואוינט צו עסן, און מענטשן וואס רעדן וועגן דעם מער ווייסן מער פרטים וועגן דעם. זייער אסאך פון די עסן וואס מען פארקויפט און עס איז געמאכט ספעציעל צו געבן די צו מספק זיין די שליח און נישט די משלח קען זאגן יא צו מספק זיין די תאוות אכילה מען מאכט א זאך וואס איז למשל מענטשן האבן ליב צוקער מען האט ליב זיס ווייל מענטש דארף זיס און די אלע זאכן איז נישט בטעות יא נישט בטעות אז מענטשן האבן ליב זיס ווייל ס'איז דא א צורך פאר די גוף אז צוקער צוקער איז איינע פון די אבני הבנין פון די גוף ס'איז נישט קיין ווערטל. צוקער איז וויכטיג. נאר וואס? אז מען געוויינט דיך צו צו געבן זאכן וואס. אבער די צוקער קומט מיט עפעס אנדערע זאכן, אדער ס'קומט אין א געוויסע וועג, איך בין נישט אזא מומחה אין נוטרישן צו וויסן אז איך רעד בדיוק, אבער באופן כללי איז אזא סארט זאך. און ס'ווערט מער, ס'איז באופן, און ס'קומט מיט די צוקער מיט די זאך וואס איז טאקע פאר דעם. קומט א קאמפאני און זאגט איך וויל דיך געבן א זאך וואס איז נאר זיס, ס'איז ריין צוקער, ס'איז ריין זיסקייט, און ס'דארף נאך און נאך, און ס'דארף זיך גורם זיין מיר דארפן מער ווייל ס'האט קיינמאל נישט הנפש לא תמלא, ס'קיינמאל נישט בא על סיפוקו, האט קיינמאל נישט אויסגעפירט וואס איז די שליחות איז געקומען פאר, יעצט זעט מען זיך מ'איז מ'זענען גראב און מ'האבן א אבעסיטי עפידעמיק אין אין אמעריקע און אפשר אין די גאנצע וועסטערן וועלט, די גרויסע חלק פון דעם דאס איז ממש א ציור נפלא פון וואס ס'מיינט קליפה, וואס מ'מיינט אז מ'זאגט אז קליפה איז פשוט ווען די שליח באקומט נעמט זיך א חירות ער ווערט ווערט די ווערט די זאך בפני עצמו אין קיין איין שלב איז נישט דא שלעכט עפעס די איינציגסטע שלב וואס איז שלעכט איז ווען ס'ווערט אזווי א גאנצע א גאנצע אינדוסטרי וואס די אינדוסטרי איז וויאזוי מ'קען דיך איינרעדן צו טון זאכן וואס זענען דעינדזשערס פאר דיך דאס הייסט יצר הרע דאס הייסט שטן אבער שטן בשורש איז נישט קיין דבר רע בכלל פארקערט שטן איז די זאך דאס וואס אונז רופן דא גבורות אדער אדער דינים אדער תאוות דאס איז די זאך וואס אויף דעם שטייט די וועלט על כל פנים נחזור לענינינו

איז דאס איז די נעקסט די מיסינג העף פון יציאת מצרים וואס מענטשן כאפן נישט נאכטון עבודה אזוי ווי ער זאגט נאכטון אלעס אסאך רוב רוב מענטשן האבן נישט די ריכטיגע דעת צו פארשטיין עס נישטא אזא זאך ארויסנעמען מענטשן פון מצרים אן די וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים וואס איז די מן און באמת דאס איז די מצה דאס איז די מצה האט אין זיך די שאלה און די תשובה פון די זאך. און נישט נאר די מצה, נאר מ'קען זאגן אויך די חמץ וואס מ'עסט די נעקסטע זעקס וואכן פון די ספירת העומר. און מ'קען אויך רעדן וועגן די חדש וואס מ'עסט. לכאורה האט עס זייער א שטארקע שייכות די ענין פון חדש און די ענין פון מצה און חמץ. מ'דארף פונקטליך ארויספיגערן ווי אזוי, ווייל ס'איז נישט ערשט נאר פון די צווייטע טאג פסח, אבער ערגעץ ווי האט עס, איז עס א חלק פון די זעלבע פרשה. און די וועג וואס די זוהר רופט עס אז מצה הייסט לחם עוני און פארוואס הייסט עס לחם עוני און זעהן דאס פאסט דאך נישט בכלל מצה איז לחם עוני איז א ארעמע ברויט ס'איז א ברויט פון עניות פון פייניגען וואס וואס זעהן די זעהן רבי יוסף דזשיקטיליא געשריבן א פירוש אויף די הגדה פון די ראשונים המקובלים דאס מיינט נישט חס ושלום מצה איז נישט קיין עני מצה איז עפעס א ארעמע זאך מצה איז דאך מצה, הייליגע מצה. נאר וואס? ווען א מענטש האט נישט די ריכטיגע כלים, ווען א מענטש האט נישט קיין וועג פון משיג זיין א דבר שבקדושה, זעהט עס אים אויס שווארץ, זעהט עס אים אויס ארעם. דאס הייסט, עס איז עני מצד השגתינו, זאגט מצה איז מרמז אויף די שכינה. עס איז עני מצד השגתינו, מצד וואס אונז האבן נישט קיין דעת, מצד וואס אונז זענען נישט ארויס מצרים, אונז זענען אינמיטן וועג, אונז ווייסן נישט ווי אזוי מען מאכט מצות, אונז ווייסן נישט ווי אזוי מען מאכט צידה עשו להם, אונז ווייסן נישט ווי אזוי מען מאכט מן. איז עס עני, ס'איז נישט מיינס, ס'איז נישט, ס'באלאנגט נישט פאר אונז, ס'איז נישט, כ'ווייס נישט וואס צו טון מיט דעם, אזוי ווי באופן כללי א העכערע מדריגה קען הייסן פאר א מענטש וואס האט עס נישט, אזוי ווי די גמרא זאגט דבר קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול, אז ער האט עס נישט איז עס א גרויסע זאך, און פארקערט איז עני איז רעלאטיוו, ס'איז עני, ס'זעט אונז אויס עני ווייל אונז פארשטייען עס נישט. און דאס איז די מצה. איז די מצה דארף ווערן פאר מן, און ס'קען זיין אז ס'איז אליינס פאר מן, אזוי ווי די גמרא זאגט לחם ש עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן, אזוי זאגט דער רש"י ברענגט עס אין סוף פרשת בשלח, ביי די פרשה פון די מן, אז באמת די מצה וואס מ'האט ארויסגענומען פון מצרים ס'איז טאקע מצדינו איז עס געווען לחם עוני, געווען לחם שהוציאו ממצרים, אבער מצד די אמת, מצד די טעם. ס'הייסט מצד די חיות שבו, טעם שבו הייסט, טעמו טעם מן הייסט מצד די חיות, וואס ער האט טעם, מ'קען אזוי ווי מען זאגט, אזוי ווי מ'קען א מענטש קען מקיים זיין אזוי ווי טוב פת חרבה ושלוה בה, יא א מענטש קען מקיים זיין עפעס א פשוט'ע טרוקענע הלכה און ס'זאל זיין אין דעם א מורא'דיגע טעם מן א מורא'דיגע חיות, א מענטש קען עסן מן אזוי ווי מען זאגט, מ'קען אין דעם האבן א טעם טרוקענע קרעקערס ווייל האט נישט קיין השגה האט נישט קיין דעת, די טעם מן וואס מ'האט געפילט אין די לחם שהוציאו ממצרים איז די טייטש. עס קען זיין מצד די עליון, אבער די אידן האבן עס משיג געווען פאר דעם האבן זיי א טעם מצה, עס איז דאך א ספעציעלע חיוב, מען דארף האבן א טעם מצה, בעינן טעם מצה וליכא, מען קען נישט מען איז נישט יוצא כמעט מצה אויב מען פילט נישט אין דעם די טעם. דאס הייסט. וואס מיינט אז זיי זענען ארויס פון מצרים האט האט אנגעהויבן א זאך אנגעהויבן א זאך אז מען דארף יעצט קענען לעבן פון פון די הימל מען דארף יעצט קענען לעבן פון גאט מען דארף קענען לעבן פון אויף זיך אליינס מען דארף קענען לעבן אויף אויף חירות נישט נישט פון מצרים נישט פון מותנו ביד השם בארץ מצרים על סיר הבשר עס איז אלץ צוגעשטעלט און דארפסט נישט גארנישט טון און די התחלה פון דעם זעט עס טאקע אויס זייער שטארק צו זיין לחם עוני ס'איז זייער שווער ס'איז זייער שווער צו זיין פריי ס'איז זייער שווער צו צו זיין אחראי, בפרט אויף די אייגענע גוף, אויף די אייגענע נשמה, ווען אונז רעדן יציאת מצרים, צו ס'איז א יציאה פון די נשמה אדער א יציאה פון די גוף, ס'איז אוודאי א יציאה פון די גוף, ערשטנס, אסאך שווערער, אזוי ווי איך האב געזאגט, ס'איז זייער גרינג פאר אסאך מענטשן צו לאזן די יצר הרע טון די דזשאב פון האלטן זייער גוף לעבעדיג, טו קיפ יור גוף אלייוו, און איך מיין ווען איך זאג גוף מיין איך נישט נאר צרכי הגוף, כבוד, הצורך גופני, הודאה פון מענטשן, הכרה פון מענטשן, חברים, צרכי הגוף. אה, ברוך השם, איך האב נאך א געזונטע יצר הרע, איך האב ליב כבוד, איך האב ליב תאוות, אז לעב איך, און אזוי ווייטער. און ס'איז גאנץ געשמאק די במותינו ביד השם בארץ מצרים, און מיט תאוות, און ווען ס'קומט עפעס א גוטע מינוט קאמפלעינט מען כאילו, מען איז מתלונן על דעם, מען איז מתלונן על דעם, מען איז צועק אל השם, ראטעווע מיר פון די תאוות. אקעי, ווייסט וואס? מ'וועט דיך ראטעווען פון די תאוות, וואס וועסטו טון? ווי וועסטו דיך אליינס האלטן לעבן?

א מאן יא. און מאן איז די טייטש לחם מן השמים, דאס הייסט מען קען לעבן אויף לחם מן הארץ, ארץ מצרים, מען קען לעבן אויף לחם מן השמים, און דאס זאגט די זוהר, דאס איז אליינס די תורה, די תורה, על פי קבלה הייסט עס ספירת התפארת, תורה און דאס הייסט די דעת, דאס הייסט די דעת פון גדלות, דאס איז די לחם מן השמים, וואס דאס איז די חמץ וואס מען עסט שביעות, און אזוי ווי איך זאג, דאס איז די השכלה פון דעם איז. און עצרת של פסח, און עצרת, און עצרת שביעי של פסח, וואס הייסט עצרת אין די תורה שוין, שוין דעמאלטס, ס'איז שוין מער, מען קומט שוין נענטער צו דעם, מען קומט שוין קלארער צו דעם, אזוי ווי ס'שטייט אין איין פסוק ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, איי מען עסט יא מצות אבער עס איז שוין א, מען קען זאגן עס טעיסט שוין נישט פון מצות. ס'האט שוין א טעם וואס האט שוין אין דעם א טעם דעת, ס'האט שוין אין דעם טעם ודעת, ס'האט שוין אין דעם. מען הייבט אן צו פארשטיין מצד די עלי', מען הייבט אן צו קענען זען פארוואס אין די וועלט איז דא די אלע זאכן וואס אונז האבן געמיינט אמאל אז זיי זענען רע, זיי זענען דא און זענען לכתחילה, לכתחילה גמור. נאר וואס, פארשטייסט נישט אים ריכטיג, דארפסט פארשטיין ריכטיג, דארפסט האבן ריכטיגע פשט. דאס איז אונזער האף און אונזער וויש און אונזער ווינטש אויף שביעי של פסח. ס'דא קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. ס'איז זייער שווער, ס'דא א גאנצע קריעת ים סוף צו פארשטיין ווי אזוי די אלע צרכי הגוף, די אלע זענען נישט זענען נישט שלעכט, זענען זענען לכתחילה. נאר ווען מ'פארדרייט עס, ווען מ'מיינט אז דאס איז די די מטרה בפני עצמה, מ'מיינט אז דאס איז די, ווערט ווערט פון דעם ממש רע, רע בגשמיות, רע ברוחניות. און די זעלבע זאך ווען מ'זאגט מצה איז יצר הרע, איך וויל קלאר מאכן אביסל די ענין אבער שוין נישט פאר יעצט. חמץ איז יצר הרע, ווענדט זיך פון וואס מ'רעדט ווען מ'זאגט יצר הרע. אזוי ווי דער זוהר זאגט די מטרה איז אוודאי צו עסן מצה וחמץ, אזוי ווי שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה. און אזוי ווי מ'ברענגט שביעות, הייליך הייליך מצה הייליך חמץ, אזוי שטייט אין די די לשון הגמרא וועגן די כהנים וואס מ'האט געגעסן און פון די שתי הלחם און פון די אנדערע קרבנות פון שביעות. די די ארויסגאנג פון די יצר הרע פון די ערשטע טעג פסח פון פון די איסור החמץ די גרויסע גרויסע איסור פון חמץ ס'מיינט באמת מפרש זיין די יצ ר נישט נישט פארדרייען די יצ ר נישט זאגן א נישט ריכטיגע פשט אויף די יצ ר אליינס און די השכלה פון דעם זעט אויס לחם עוני אזוי ווי השכלת כל עבודה קען אויסזעהן צו די מענטש זעט עס אויס שווארץ מצד האמת מצד העליון זעט עס אויס זייער לעכטיג זעט עס אויס זייער ווייס זעט עס אויס מצה. און דאס וואס מצה זעט אונז אויס ס'האט ווייניגער טעם ווי חמץ, און אזוי ווי איך זאג, עס איז דא אזא מנהג, עס טוט זיך אסאך זייער אסאך מאל, עס קומט סוף פסח הייבט מען אן צו, אזוי ווי עס איז דא אזא פסח פוחות והולך, מענטשן קאמפלעינען אויף די מצה, עס איז נישטא וואס צו עסן, עס איז נישטא קיין. נישט קיין טעם, ס'איז נישטא גענוג מאכלים, מ'קען נישט האבן קיין גענוג שביעה, ס'פעלט מענטשן זייער רגילות פון א גאנץ יאר. דאס איז ריכטיג, אבער דאס איז כלי און דער משל פון דעם איז דאס איז ווייל דו ווייסט נאך נישט וויאזוי צו לעבן אויף זיך אליינס, ווייסט נאך נישט ווי צו לעבן אזוי ווי מ'זאגט על כל מוצא פי השם, וואס דאס איז די לימוד פון די מן, וואס דאס איז אליינס די לימוד פון די מצה, די לימוד פון די לחם מן השמים, לחם מן הארץ, די וואס דארפן זיך קאנעקטן צום סוף. של פסח הייבען אונז אן צו פארשטיין, נישט אינגאנצען, אבער אונז הייבען אן צו פארשטיין, וויאזוי מען קען זעהן אזא, מען קען האבען אזא סארט קלארקייט, מען קען האבען אזא סארט ממש פשוט ווייל עס איז געווען די איך ענדיגן מיט דעם די די וועג פון זיין פון לעבן אויף דער וועלט אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא כמעט אזא זאך פרעגט ער א צדיק ער זאגט וואס זאל מען טון מה יעשה אדם ויחיה ווען ער איז הונגעריג זאל ער עסן ווען ער איז דארשטיג זאל ער טרינקען ווען ער פילט ער דארף חברים זאל ער האבן חברים ווען ער פילט ער דארף לערנען זאל ער לערנען ווען מ'וואלט געקענט האבן אזא סארט פשטות אזא סארט אמת וואס פעלט מען דארף נישט מער פון דעם.